א גוטן ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, ס'איז דאך אלול און ס'קומט פאר ראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, און מ'דארף אביסל ארום רעדן וואס דער אייבערשטער וויל פון אונז ראש השנה און וואס אונז קען מיר קונה זיין און זוכה זיין מיט אזאלכע הייליגע טעג ווען ס'גייען אדורך. ווען די הייליגע טעג גייען אדורך און מ'פירט זיך אויף ווי ס'דארף צו זיין איז מען אינגאנצן נישט דער זעלבער מענטש, מ'איז אן אנדערע מענטש אינגאנצן, מ'האט אויף זיך ממשיך געווען אנדערע אורות אויף די נשמה, סאו לאמיר אביסל רעדן דערפון, ווייל. די דער יום טוב ראש השנה ווען ער קומט שוין און דו האסט דיך נישט צוגעגרייט האסטו גארנישט אויפגעטון דעמאלטס איז עס אזוי ווי א געהעריגער וואכן טאג אחוץ דעם וואס דו מוזט הערן תקיעת שופר און דו טארסט נישט מחלל יום טוב זיין אבער ס'איז גארנישט בנוגע לגבי ס'זאל דיר געבן חיזוק אויפן יאר וואס ס'קומט און ס'זאל דיר העלפן תשובה צו טון און בעטן דעם אייבערשטן וואס מען דארף אלץ בעטן. קודם פאר איך הייב נאך אן צו רעדן וועגן ראש השנה האב איך געוואלט זאגן, אזוי ווי איך בין אייביג מסביר אז ס'וועט נישט זיין ווער ס'זאל וואטשן די קינדער, מען דארף זייער אבאכט געבן ווייל דער סוף גייט זיין אז ס'וועט געשען אומגליקן, און ברוך השם זייט דער עולם הערט אויס זענען זאכן זייער קאנטראלד. אבער איך וויל יעצט אריינגיין אין נאך א קליינעם ענין וואס איך רעד דערפון יעדעס יאר פאר ראש השנה, ס'שטייט אז מען טאר נישט רעדן אין א שול, מען רעדט נישט פון ניבול פה פון די אלע זאכן, מען רעדט נישט ביים דאווענען ווען מען האלט נאך ברוך שאמר, מען רעדט סתם אזוי, מען טאר נישט רעדן אין א שול, ס'שטייט אין פרשת כי תבוא ולתתך און דער אייבערשטער עליון, דער אייבערשטער האט דיך געגעבן עליון, העכער, על כל הגוים, אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת, דער אייבערשטער האט געמאכט אז אידישע קינדער זאלן זיין לתהלה ולשם ולתפארת, דאס שטייט אין פרשת כי תבוא אין דברים כ ו פסוק י ט, שרייבט דער בעל הטורים, דאס וואס די אידן לויבן און דאנקען דעם אייבערשטן, דאס איז א תפארת, א שיינקייט פארן אייבערשטן. יעצט, די גמרא זאגט אין מסכת מגילה דף ט ו עמוד ב', עתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראש של כל צדיק וצדיק, טייטש יעדער צדיק גייט האבן א קרוין פונעם אייבערשטן. איז, זאגט דער בעל הטורים, די קרוין וואס מיר אונז טוהן מיר באקרוינען דעם אייבערשטן מיט אונזער דאווענען, דאס געבט אונז דער אייבערשטער צוריק לעתיד לבוא. יעצט, זאגט ער, אבל מי שסח שיחת חולין בבית הכנסת, ווער ס'האט גערעדט שיחת חולין, זאל מען וויסן מקיפין לו כל גופו בקוצים, אים וועט מען נישט געבן א שיינע קרוין, נאר מ'וועט אים ארומרינגלען זיין גאנצן גוף מיט אזעלכע דערנער. יעצט, אין ספר מורא מקדש. ווערט געברענגט סאיז א ספר וואס איז א הערליך ספר וויאזוי מען זאל נישט רעדן אין א שול וויאזוי מען זאל אפגעבן כבוד פאר א שול, ברענגט ער אז די שווערסטע צייטן וואס כלל ישראל האט געהאט איז געווען שנת ת"ח און ת"ט וואס דעמאלטס האט מען געהארגעט אין די שווערע צענליגע טויזענטער אידן סאיז געווען אן עת צרה וואס אזאנס איז נאכנישט געווען צענליגע טויזענטער אידן זענען געהארגעט געווארן מיט מיתות משונות, מיט שווערע גזירות מיט אכזריות, ס'אויסגעגאסן געווארן די צארן אויף כלל ישראל, די סיבה פון די גרויסע צרות וואס ס'איז געווען האט קיינער נישט געוויסט, פארוואס איז געקומען אזא עונש, יעדער האט אנגעהויבן צו טראכטן וואס איז דאס געשען, וואס איז דער אייבערשטער אזוי געצערנט, בקיצור. איז געקומען דער הייליגער תוס' יום טוב, גראדע איז מיין'ס א זיידע דער תוס' יום טוב, און ער האט געפאסט און ער האט געהאט געמאכט תעניתים, מען זאל אים אויסזאגן וואס דא איז געשען אז דער אייבערשטער איז אזוי ברויגז, נאכדעם האט ער געמאכט א שאלת חלום, מען האט אנגעפרעגט אין הימל, יעצט דער תוס' יום טוב האט באקומען אן ענטפער פון הימל, אז א צדיק פרעגט אן ענטפערט מען אים, און וואס האט מען אים געענטפערט, אז דאס אלעס איז ווייל מען רעדט. אין בית מדרש ווען דער ציבור דאווענט, און וועגן דעם איז געקומען די גרויסע שלעכטע גזירה אויפן הייליגן אידישן פאלק, און זענען מחויב געווארן מיתת דבר, פארוואס? ווייל זיי האבן פוגם געווען מיטן אות ו' פון דיבור, דיבור איז ד' בית ו' רייש, און אז מען איז פוגם אינעם אות ו' ווייל מען האט גערעדט, איז געווארן פון דיבור דבר. איז געווארן נעבעך א מארד אויף כלל ישראל. נאכדעם ווען ער האט באקומען די תשובה האט דער תוס' יום טוב געמאכט דעם באקאנטן מי שברך אז ווער ס'רעדט נישט אין א שול ביים דאווענען דער זאל זיין געבענטשט און מ'האט עס ארומגעשיקט דעמאלטס אין אלע תפוצות ישראל. יעצט, ס'איז אויך געווען דעמאלטס צוויי גדולי הדור פארוואס ס'קומט דער גרויסער עונש פאר כלל ישראל. איז געווען איינער וואס האט געהאלטן אז מען רעדט דברי חול אין בית מדרש, און דער צווייטער האט געהאלטן וועגן איסור ייחוד, זיי האבן געהאט דעמאלטס איסור ייחוד, ווייל וואס ס'איז געווען איז ס'איז געווען בעבי סיטינג, די ארעמע מיידלעך האבן נישט געהאט קיין פרנסה, זיי האבן געדארפט חתונה האבן, זענען זיי געגאנגען ביי די גרויסע עשירים און זיי האבן געבעבי סיט און ס'איז ארויסגעקומען מיסע זאכן, בקיצור. האבן זיי מחליט געווען די ביידע גרויסע צדיקים אז מ'עט ברענגען א חומש מ'עט עפענען, ס'איז דא אזא זאך א גורל הגר"א, מען עפענט א חומש און דארטן וואס מען טרעפט דאס איז עס, כ'ווייס די תולדות אהרן רבי פלעגט זיך אסאך באנוצן מיט דעם, ער פלעגט עפענען א חומש, אבער למעשה האט עס א סיסטעם, נאר ער איז געווען א הייליגער איד האט עס געארבעט. גערעדט אן דעם סיסטעם פונעם גרא אויכעט, אבער ס'איז דא פונעם גרא איז דא א גאנץ אריכות, כ'וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם ענין, אבער איך איך האב אויף דעם א גאנץ אריכות ווען מ'מעג יא זיך משמש זיין און ווען נישט, צו פארוואס דאס הייסט נישט קיין ענייני כישופים מיט אנדערע זאכן, כ'האב אויף דעם צו א לאנגע אריכות איך זאל אריינגיין יעצט, אבער למעשה האבן זיי געעפנט א חומש און ווי מ'האט אויפגעמישט וועט מען וויסן ווער ס'איז גערעכט, בקיצור. מען האט געעפנט דעם חומש איז ארויס געקומען דער פסוק אין פרשת אין בראשית ל' ד' פסוק ל' א' הכזונה יעשה את אחותנו דאס איז די מעשה דארטן מיט שמעון ולוי ווי זיי האבן אויסגעהארגעט די שטאט שכם יעקב אבינו זאגט זיי מוסר זאגן זיי טאטע הכזונה יעשה את אחותנו נאו וועי קאפונעם איז האט דער צדיק געזאגט זעסט ס'האט צוטון מיט איסור ייחוד, איז דער אנדערע צדיק האט געעפנט האט ער געזאגט קוק אין תרגום יונתן בן עוזיאל שטייט וואס דארט שטייט, בקיצור אין דארטן תרגום יונתן בן עוזיאל שטייט מורא'דיגע ווערטער הערט וואס דער יונתן בן עוזיאל זאגט לא יאי למהוי מתאמרין בכנישתין דישראל ס'איז נישט גוט אז אידישע קינדער רעדן אין א בית מדרש, א אידישן בית מדרש, האבן זיי ביידע געזען אז זענען ביידע גערעכט. יעצט דער אמרי אמת דאס איז געווען דער גערער רבי און ס'איז געווען ר' אברהם מרדכי האט געזאגט אז מ'זעהט ביי די צווייטע וועלט מלחמה דער רשע האט זיך גע'חזר'ט ווי ער גייט, אונטערברענגען אלע ספרדישע אידן אויכעט, קוים האט ער אנגעהויבן מיט די אשכנזים און ער האט געזאגט ער וועט נאך גיין אויף ספרד אויכעט, למעשה האט ער מצליח געווען אויסצוהרג'נען רוב כלל ישראל אשכנזים, אבער די ספרדים האבן נישט געליטן פון דעם גלות, האט זיך אנגערופן דער גערער רבי, די ספרדישע אידן זענען ניצול געווארן פון די גזירה אין דעם זכות ווייל זיי האבן אפגעהיטן די שילן, זיי האבן קיינמאל נישט גערעדט אין קיין שיל ביי דאווענען. אז דער גערער רבי האט געזאגט א רמז השם ילחם לכם ואתם תחרישון, דאס איז א פסוק אין שמות י ד, ווען וועט דער אייבערשטער מלחמה האלטן פאר ענק? ווען עטס וועט שטיל זיין אין א שול. דאס איז די קיום פון כלל ישראל איז די שול, און אז מען רעדט נישט אין קיין שול איז מען נישט מחלל נעבעך דעם שול, און דאס איז א מורא'דיגע זאך. יעצט אין דעם הייליגן מגן אברהם אין הלכות בית הכנסת ברענגט ער. בעוון זה די וועגן די זינד צו רעדן אין א שיל נתהפכו בתי כנסיות דרייט מען איבער שילן לבתי עבודה זרה דער קב הישר אין אין פרק ג ברענגט צו דעם זוהר הקדוש מי שמדבר בבית הכנסת ווער ס'רעדט אין א שיל וויי לו וויי איז פאר אים ואין לו חלק באלקי ישראל ער האט נישט קיין חלק באלקי ישראל פארוואס דגורע מאימתו של המלך, ער נעמט אוועק פון די אימה פון דעם קעניג אז דער אייבערשטער שטייט דא און ער הערט, ואנחנו עמו וצאן מרעיתו, אונז זעמיר דאך די פאלק פון דעם הייליגן באשעפער, זאגט ער כל אחד ואחד מחויב לגדור עצמו, יעדער איז זיך מחויב מגדר צו זיין, מאך א גדר שלא לדבר דיבור חול בבית הכנסת, שבעוון קל כזה לא יהיה לו חס ושלום חלק באלוקי ישראל, ער האט נישט קיין חלק באלוקי ישראל. ווייל ידי עוון זה דורך די זינד בעוונותינו הרבים נחרבו כמה בתי כנסיות ער זאגט זיי זענען גאר חרוב געווארן אסאך שולן פארוואס כי בעוון זה הם מכניסין זרים הסטרא אחרא במחנה השכינה שהיא כולו קדושה ממילא ווערט עס חלילה חרוב. יעצט אין ספר יערות דבש פון הייליגן רבי ר' יונתן אייבשיץ דרוש ט זאגט ער אזוי דאס וואס איז חרוב געווארן די שולן אין שטאט פראג זאגט ער בית הכנסת מרום וגבוה, א בית המדרש, א בית הכנסת איז הויעך, ועד למטה און ביז אונטן איז מסויד ומלובן, איז עס שיין געמאכט ווייס מיט קאלעך, יעצט אם יבא איש וישליך עליו טיט ועפר, ווען א מענטש וועט קומען וועט ער ארויף ווארפן טיט אדער עפר עד שיהיו בו כתמים ביז ס'וועט ווערן פול מיט פלעקן אויף די ווייסע טיח, אויף די פלעסטער. איז ידעתי ווייס איך כי יחר אפכם בו, עטס'ט זיין ברוגז אויף אים, והאיש ההוא און דער מענטש מבזה נאות יעקב, פארשעמט די שיינקייט פון יעקב. זאגט דער יערות דבש והעבודה, והעבודה איז איז אין די חזל דאס א לשון שבועה, איינער פון די אמוראים האט געזאגט העבודה איך שווער. זאגט ער והעבודה איך שווער, הבל פה שיש בו חטא היוצא מפיכם בבית הכנסת, די הבל פה וואס האט אין זיך א זינד וואס עטס רעדטס אין א שול, און אויכעט מיט ניבול פה, מען רעדט ניבול פה, און מנבל כל בית הכנסת, טוט ער מנבל זיין דעם גאנצן בית הכנסת בכתמים מיט פלעקן ובנגעים און א נגעים נגע, קיא צואה בלי מקום, אויסגעבראכן מיט צואה איבעראל, ס'איז נישט דא א פלאץ ליידיג דערפון, ממילא וואס געשעהט? וסר צל השכינה חס ושלום מאיתנו, גייט אוועק די שטן פון די שכינה, און דכתיב אזוי ווי ס'שטייט ולא יהיה בך ערות דבר ושב מאחריך, סאו די ערות דבר מיינט מען נישט נאר אז מ'קומט אריין נישט צניעות'דיג, נאר דאס מיינט ערות דבר דיין רעדן, די דיבור, פון דעם, דאס איז די פראבלעם אז דו רעדסט. ס'שטייט ביי ראש השנה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך, די מויל האט א השפעה אויפן הארץ, דאס איז תרי רעין דלא מתפרשין. אז א מענטש רעדט מער נבלות און ער רעדט אין א שול איז שוין דאס הארץ נישט דארט, ער קען שוין אין דעם שול געהעריג נישט דאווענען, דאס איז דער בפיך ובלבבך. ובעוונותינו הרבים זאגט ער כמה בתי כנסיות היו בפראג, ס'איז געווען אסאך בית מדרש'ן אין די שטאט פראג אשר כמותן לא היו בכל העולם, ס'איז נישט געווען אזוי שיין און גרויס ווי אין די גאנצע וועלט ווי די שולן, ובלע השם ולא חמל. און דער אייבערשטער האט עס אומגעברענגט, און ער האט נישט רחמנות געהאט נאות יעקב אויפן שיינקייט פון יעקב, ולא זכר הדום רגליו ביום אפו, און ער האט נישט געדענקט זיין פיסנבענקל אין א טאג פון א צארן, דאס מיינט די שיל, דאס איז כביכול די פיסנבענקל פארן אייבערשטן, אייבערשטן נישט דא קיין פיס, נישט דא די אלע זאכן, אבער. מען רעדט דאס איז די נידריגסטע וואס איז אראפגעפאלן פון אלע עולמות עליונים איז די שיל, און דאס געבט כביכול פארן אייבערשטן חיזוק ווייל דער אייבערשטער ווערט אנערקענט אז ער איז דער מלך פון די וועלט, איז ואין הקדוש ברוך הוא עביד דינא בלא דינא, דער אייבערשטער מאכט נישט קיין שום דין אן א דין, ממילא האט עס דער אייבערשטער אומגעברענגט פאר א ריזן, פארוואס? ווייל מען האט גערעדט אין די שיל. ובלי ספק זאגט דער. הייליגער רבי רבי יונתן שהיה הואיל והוציא בבתי כנסיות הבל שיש בו חטא, ס'איז געווען וועגן דעם ווייל אין די שילן זענען געווען אסאך הבל וואס האבן געהאט חטאים, וכל הגדול מחבירו קודם לעונש, ווי גרעסער די שיל איז געווען פון מער ערליכע אידן ס'איז געווען דארט איז געווען פריער פארן עונש. דערציילט דער בעל שם הקדוש איז אמאל אריין געקומען אין א שול ער האט נישט געקענט אריין גיין האט מען אים געפרעגט די תלמידים פארוואס נישט זאגט ער ווייל דא רעדט מען שיחות בטלות ממילא גייט די תפילות נישט ארויף איז אז איך קום דא אריין איז דא פיל מיט תפילות מען קען אפילו נישט אריין גיין. יעצט אין דעם ספר מורא מקדש וואס איך האב פריער געזאגט שרייבט ער אויף די ווערטער פונעם הייליגן רבי רבי יונתן ואנן בדור הזה מה נענה אבתריה אין היינטיגן דור וואס זאל מיר אונז ענטפערן קשיא לדב עניני רב

דורך דעם רשע פון גערמאניע וחבר מרעיו ימח שמם. יעצט, ער ברענגט דארט אויך א מורא'דיגע מעשה וואס א איד האט אים פארציילט, אז ווען ער איז געווען א יונג יונגל האט ער געדאוונט אין עפעס א שול, און אין די שול האט מען געהאט מורא'דיג מורא מקדש, קיינער האט נישט גערעדט איינער מיטן צווייטן, ווען מען האט זיך געטראפן אין די שול און ס'איז געקומען א פרעמדער מענטש און ער האט נישט געוואוסט און ער האט אנגעהויבן צו רעדן, איז גראד צוגעגאנגען דער שמשׂ און האט אים געגעבן א צעטל, בבית הכנסת זה אין מדברים בשעת התפילה. אזוי ווי ס'איז דא אזעלכע צעטלעך מען מאכט היינט. בקיצור, און ער האט עס אים געגעבן, נישט געגעבן נאר געוויזן, און דער שמשׂ איז צוריק געגאנגען. יעצט טאמער האט דער אויפגעהערט צו רעדן, איז גוט געווען. טאמער נישט, האט ער אים אנגעכאפט ביים גענאק און ער האט אים ארויסגעטראגן אינדרויסן. זאגט ער. אז די רוב בתי מדרשים זענען וועגן דעם חרוב געווארן ווייל מ'האט איבעראל גערעדט, און אינטערעסאנט אז אין די שיל, אזוי פארציילט ער, א איד האט פארציילט אז אין א שטאט אינדערהיים, און אין די שיל איז נישט נאר די דייטשן זענען נישט אריין און זיי האבן עס נישט אונטערגעברענגט, נאר א סידור און א חומש און די ספר תורות איז אלעס געבליבן אויפן פלאץ, אן קיין שום נזק. אזוי ברענגט ער דארטן אין ספר מורא מקדש אז א איד אין אנטווערפן האט אים דאס פארציילט אז ער געדענקט אין די שטאט וואו ער האט געוואוינט, ער איז צוריק געגאנגען נאך די קריג איז אלעס געווען געהעריג אזוי ווי ס'דארף צו זיין. סא למעשה איז אזוי, איך וויל רעדן. וועגן די אידן וואס זיי גייען אין שול, זאלן וויסן אזוי, די אינגעלייט און די בעלי בתים וואס זיי האלטן ביים דאווענען, די האבן נישט קיין פראבלעם, ווייל קודם אז ער הייבט אן ברוך שאמר קען ער שוין נישט רעדן, און בכלל, ס'איז ראש השנה, ס'איז הייליגע טעג, מען זיצט אין שול רוב טאג, סיי ראש השנה, סיי יום כיפור, און שבת, שבת שובה, סאו מען דארף זייער וואטשן מען זאל נישט רעדן אין שול. כ'האב אמאל געזען אין א ספר שטיין אז דעם טעם פארוואס די פרומע אידן זענען ארעם, איז ווייל זיי קומען אלע אין שול, זיי קומען צוויי מאל א טאג אין שול און זיי רעדן. שרייבט ער דארטן דער פרייער, ער זעהן די אלע די חברה די פרייע די זענען די מולטי מולטי מיליאנערן, זאגט ער ווייל זיי רעדן נישט ביים דאווענען. שרייבט ער איי וועסטו מיך פרעגן, זיי קומען דאך נישט אין שול אינגאנצן, זאגט ער זעהט אויס אז ס'איז בעסער נישט צו קומען אין שול און. נישט צו דאווענען אין א שול, און ממילא רעדט ער נישט אין א שול ביים דאווענען, ווי איידערש צו קומען און צוויי מאל א טאג דאווענען מיט מנין מיט אלעם און צו רעדן. זעהט אויס אז דאס הארבקייט פון רעדן איז גובר אויפן גאנצן קומען דאווענען מיט תפילה בציבור, יעצט איך מיין דאס נישט צו געבן חלילה א היתר אז מען זאל נישט קומען דאווענען תפילה בציבור, איך מיין נאר צו זאגן פון דעם קענסטו זעהן די שטארקייט דעם איסור פון רעדן ביים דאווענען. יעצט. מען ספענדט רוב טאג אין שול, מען הייבט אן צו רעדן און דער שמועס הייבט זיך אן, די חברה וואס האלטן נישט ביים דאווענען, זיי זיי הייבן אן פון ווען מען הייבט אן צום דאווענען ברכות, ביז צום סוף זיצן זיי און זיי שמועסן, ס'איז אזוי ביליג אז דו ווילסט נישט דאווענען. זיץ כאטש מיט דרך ארץ פארן אייבערשטן. מען דערציילט אז דער מהר"ם שיק איז געווען א סגי נהור אויף די עלטער, איז פלעגט ער זאגן דעם תלמיד טראג מיך אריין אין שול, ער איז געזעסן א גאנצן טאג, ער האט שוין נישט געקענט לערנען נאר וואס ער האט געדענקט אויסווענדיג ווייל זען האט ער שוין נישט געזען, און ער האט געהערט דעם קול תורה, פרעגט די גמרא, ענטפערט די גמרא, ימממ האט ער געהייסן דעם גבאי'ן ער זאל אים אנטון געהעריג דעם רעקל מיטן היט מיטן גארטל, האט אים דער גבאי געפרעגט צו וואס פעלט אויס פארן רב ס'איז דאך זייער הייס, האט ער געענטפערט אז איך קען נישט לערנען פארן אייבערשטן וויל איך כאטש זיצן מיט דרך ארץ פארן אייבערשטן, דאס איז אויך א מדריגה זיצן מיט דרך ארץ פארן אייבערשטן, יעצט ס'איז א מורא'דיגע זאך. ס'איז הפלא ופלא. די ספרדים ביז צום היינטיגן טאג, איך פאר דאך ארום איך מאך זיי איבעראל מקוואות, איך בין בודק זייערע מקוואות, געווען אמאל אין ווענעזועלע איז געווען א שווער מיט אן איידעם, זייער רייך געווען ביידע, און זיי זענען געווען צוקריגט ווייל עפעס די שידוך האט נישט עולה יפה געווען, אינדרויסן איז געגאנגען קולות, ספרדישע קללות, זיבעציג קללות אין א האלבע מינוט, אין בית מדרש איז געזעסן איינער לעבן אנדערן אזוי ווי. פון די צייטן ווען די שידוך האט יא עולה יפה געווען, א ווארט האבן זיי נישט געהאט צווישן זיך. פרעג איך דעם רב וויאזוי ארבעט דאס, זאגט ער דאס הייסט מורא מקדש, ער האט מורא למי ששיכן שמו בבית הזה, ער האט מורא פארן אייבערשטן, אינדרויסן איז צו צולאטערט זיך אז עס ווערט אזא ביליגער מענטש איז אן קאנטראלע, אבער אין שול ווייסט ער איטס נאט די פלעיס טו טעיק איט אוט. יעצט איך וויל אויך זאגן פאר די פרויען, הערט, עטס גייטס דאווענען, עס איז זייער שיין, עטס גייטס אין שול, ס'איז זייער גוט. יעצט קודם וויל איך זאגן, א פרוי וואס האט קינדער אין שטוב צו וואטשען טאר נישט גיין דאווענען. זי פטור פון תקיעת שופר, דאונט איווען דריעם אבאוט תקיעת שופר. דו ביסט פטור דערפון. ס'איז פונקט ווי זאלסט אנטון תפילין. ס'איז דא יעצט ביים כותל טוט זיך, ס'איז דא פרויען וואס זיי טוען אן תפילין, און זיי טוען אן א טלית. און זיי דאווענען פארן עמוד ס'טוט זיך מיטן רב הכותל זיי מעגן זיי טארן נישט מען הרג'עט זיך ארום שטעל דיר פאר דו לאכסט דערפון און וואר וואלסט נישט אריין געקומען אין שול מיט א טלית און תפילין ראש השנה זיכער נישט און וואר ווייל ראש השנה לייגן דאך די מענער אויך נישט קיין תפילין פונקט אזוי איז אז דו גייסט הערן שופר ס'איז דער זעלבער דזשאוק טאמער דארפסטו וואטשען קינדער אינדערהיים די סעים דזשאוק האב איך געזאגט אונז האמער יעצט איינעם א מיידל וואס זי גייט געבן בירט מערצעשעם. און מען ווייסט נישט פונקטליך פון וועמען די בעיבי איז, צו פון איר זיידן פונעם טאטנ'ס זייט צו פון די מאמע'ס זייט, פארוואס? ווייל ביידע האבן געשפילט מיט איר א לאנגע צייט, זי איז געווארן צוועלף איז זי געווארן פרעגנענט, באט זיי האבן שוין געשפילט מיט איר יארן פריער. סאו, איך וויל ענק זאגן, איף יו העוו טו וואטש יור טשילדרען, קענסטו אנטון פארן זעלבן געלט א טלית אינדערהיים מיט תפילין, איטס די סעים אזוי ווי דו גייסט הערן שופר, איטס סאמטינג וואס איז דיך נישט מחייב, ענד יור. אין דזשעפערדייזינג די סעיפטי אוו יור טשילדרען. אבער לאמיר גיין צו די פרויען וואס זיי האבן נישט קיין קינדער אינדערהיים צו וואטשן, אדער די מיידלעך. דארף מען וויסן, די ערשטע זאך און די וויכטיגסטע זאך איז, אז מען טאר נישט רעדן אין א שול. יעצט, ס'איז דא א מין רעדן וואס איך רעד יעצט צו אייך, יעצט הערט מען שפראך, ס'איז דא נאך א רעדן אויכעט, נו, אהה, אה אה. אה אה אה אה אה און מיטן ס'איז דא מאושען מיטן קאפ יא ניין אה האסט אזאלכע שיינע שיך אהא אהא נו אה איר ווייסט מיט דעם ס'האט געקאסט דרײַ הונדערט דאלער. אין שול טאר מען נישט רעדן, מען טאר נישט ווינקען, מען מוז זיין מיט דרך ארץ פארן אייבערשטן. אויסער דעם דארף מען ארויסגיין פריער פון שול אויכעט. ווייל ווען נישט וועט מען זיך באגעגענען מיט די מענער, איז די גאנצע געקומעך צו שול גארנישט ווערט געווען, ווייל אז ס'איז מכשיל זיין מענטשן איז עס גארנישט ווערט. ס'איז געווען דער הייליגער חתם סופר האט געהאט א טאכטער וואס איז געווען א שיינהייט פון א מיידל, א אויסערגעווענליכע שיינע, און עפעס א בחור איז איר אמאל נאכגעגאנגען, האט זי געבעטן דעם הייליגן באשעפער אז זאל פארלירן איר שיינקייט. און זי האט געוויינט און דער הייליגער חתם סופר קומט אריין און זעט זי וויינט פרעגט ער זי מיין טאכטער וואס איז געשען? זאגט זי טאטע איך האב מכשיל געווען א בחור איך בין א שיינע און ער איז מיר נאכגעגאנגען איך בעט דעם אייבערשטן איך זאל ווערן מיאוס און זי איז געווארן אזוי מיאוס אז זי איז געווארן א פארזעעניש זי האט חתונה געהאט איר מאן איז געשטארבן יונגערהייט. נאכדעם האט זי חתונה געהאט מיט ר' יוסף קארניצער, ער איז געווען א איידעם פונעם הייליגן חתם סופר, זי איז שוין געווען א מאמע פון אפאר קינדער, און ער האט זי גענומען, ער האט געהאט מיט איר אויכעט א שטוב מיט קינדער, און זי איז געווען א פארזעעניש. די גמרא זאגט אונז אז ס'איז געווען א מיידל, מען דארף זיך לערנען פון א מיידל יראת שמים. זי פלעגט אויפשטיין יעדן טאג און זי האט זיך שיין אנגעטוהן און נאכדעם האט זי געזאגט, הייליגער באשעפער איך בעט דיך קיינער זאל נישט נכשל ווערן אין מיר, קוקנדיג אויף מיר, עס קומט יום טוב, יעדער גייט אנגעטוהן מיט פינף, זעקס, זיבן הונדערט דאלער, איך ווייס, אפשר בין איך שוין אוט אוו פלעיס, אפשר גייט עס שוין פאר טויזנט דאלערדיגע קליידער, מען קומט, מען גייט אויסגעפוצט און אויסגעצירט, ברוך השם, די שמעקעריי איז נאך נישט אזוי גרויס אין די חסידישע שטיבלעך, ניין מען שמעקט נישט די פערפיום ווייל ברוך השם מען טוט נישט אן די אלע זאכן, יעצט די פרויען האבן דרך ארץ זיי גייען מיט די ווייסע שירצלעך מיט די ווייסע טיכלעך, אבער די מיידלעך כאפן נישט ביי זיי, קיינער האט זיי נעבעך נישט געלערנט, זאלן זיי וויסן. זיי דארפן זייער אכט געבן זאלן זיי גיין צניעות'דיג און איידל, נישט רוישיג, עניוועי, און זיכער נישט אז זיי זאלן רעדן חלילה אין א שול, ווייל די גאנצע קומען אין שול איז געמאכט אז דו זאלסט קענען לויבן דעם אייבערשטן, און אז טאמער חלילה רעדסטו דארט ווארפסטו חלילה ארויס דעם אייבערשטן. יעצט שטעל דיר פאר, אפילו די מענער זענען אפגעהיטן און די פרויען רעדן, גייט אויך דער אייבערשטער אוועק, ווייל אזוי שטייט אין דעם הייליגן יערות דבש פון ר' רבי יונתן אייבשיץ, אז די מינוט וואס מען רעדט און מען איז פוגע מיט'ן דיבור, איז גייט די שכינה אוועק, שכינה קען נישט דארט זיין, ווייל ס'ווערט א שמוציג פלאץ, און נאכדעם קומט דבר, קומט א מארד חלילה. סא דאס האב איך נאר געוואלט צולייגן, אזוי ווי מען ספענד אסאך צייט אין שול, זאל מען אבאכט געבן אויף די זאכן. יעצט האב איך געוואלט אביסל רעדן, אה, מען זאל נישט רעדן ביים דאווענען, ברוך השם, סא איז דאס טאקע אלעס וואס דער אייבערשטער וויל פון אונז? ניין, ס'איז דא נאך זאכן וואס ער וויל פון אונז. יעצט, אין ספר שערי תשובה לרבינו יונה, וואס דאס איז א ספר וואס יעדער וואלט געדארפט לערנען אין דעם ספר יעצט אין אלול, איז. ווען דער שערי תשובה לרבינו יונה הייבט אן צו זאגן וועגן תשובה זאגט ער די גרעסטע פראבלעם איז, אזוי הייבט ער אן זיין ספר, אז מ'איז מאחר דעם זמן פון תשובה, און ער זאגט אז דאס איז די גרעסטע סכנה, זאגט ער בפרט עם הארצים זענען מאחר דעם זמן פון תשובה. יעצט לאמיר פארשטיין, דער רבינו יונה רעדט דאך צו מענטשן וואס זיצן און לערנען רבינו יונה, ווייל איינער וואס לערנט נישט רבינו יונה צו דעם קען ער דאך גאנץ נישט רעדן, מוז דאך זיין אז יענער לערנט יא רבינו יונה. איז אז ער לערנט רבינו יונה דארפסטו אנהייבן קודם אים צו זאגן ער זאל תשובה טון, און ווען דו ביסט אים שוין מסדר וויאזוי מען טוט תשובה און וואס דאס הייסט תשובה, דארפסטו אנהייבן צו רעדן צו אים דעמאלטס אז זאלסט וויסן בסופו של דבר טאמער מ'איז מאחר תשובה דאס איז די גרעסטע פראבלעם אין תשובה. וויאזוי איז דאס אז ער הייבט אן די ערשטע מינוט, די ערשטע מינוט הייבט ער גראד אן אז איחור תשובה דאס איז די גרעסטע פראבלעם. זעהן מיר פון דעם א מורא'דיגע זאך, דער הפך פון תשובה איז נישט עבירות, דער הפך פון תשובה איז איחור התשובה, אז מ'איז מאחר דעם זמן תשובה. ס'דא מענטשן וואס זיי פארלאזן זיך, איך האב נישט קיין פראבלעם ראש השנה, יום כיפור, צוקומען נעילה, אהה דארט וועל איך מיך צו צולאזן איך וועל שרייען הקל הגדול הגיבור והנורא און איך וועל געבן א קלאפ אין הארץ צו זאגן הייליגער באשעפער איך טוה תשובה דער תירוץ איז ס'ארבעט נישט אזוי אז ס'נישט דא קיין הכנה איז נישט דא קיין יום כיפור און אז ס'נישט דא קיין יום כיפור איז נישט דא קיין נעילה. איז אפילו לאמיר זאגן ס'וועט דיך אנכאפן ביי נעילה א הרהור תשובה און דו וועסט מהרהר זיין בתשובה אבער וואטש איין מינוט נאך דעם ווען מ'וועט זאגן ברכי ביסטו דער זעלבער מענטש וואס דו ביסט געווען פריער כדי דו זאלסט קענען ארויסנעמען פון די הייליגע טעג אז ס'זאל זיך דיר אויסוואשן די נשמה. דער יושר דברי אמת זאגט אז די הייליגע טעג וועגן דעם האט מען מענטשן מורא פארן אייבערשטן ס'קומט צו א הרהור תשובה איז ווייל די נשמה דערגרייכט א. כסא הכבוד. אפילו ער טוט נישט תשובה דערגרייכט עס ביזן כסא הכבוד ווייל דאס איז א צייט ווען דער אייבערשטער נעמט אונז נאנט צו זיך כדי אונז זאל מיר קענען פון די הייליגע טעג עפעס געניסן. אז דער אייבערשטער וואלט געעפנט א שיינע פרוכט סטאר אין וויליאמסבורג און געברענגט אריין די זיסטע און די בעסטע פירות, און ער לייגט ארויף א גרויסן שלאס דערויף, האט ער גארנישט געטון דערמיט, ווייל נישט נאר דאס אז אונז קען מען נישט געניסן פון די פירות, אונז ווער מיר נאך אנגערייצט אויך. האט דער אייבישטער געמוזט געבן, אזוי זאגט דער יושר דברי אמת, געוואלדיגע הארות זאלן אראפקומען אויף די וועלט, אז כלל ישראל זאל צוריק וועלן גיין צו זייער שורש און תשובה טון. אז דער אייבישטער האט געעפנט א שיינעם פרוכט סטאר, האט ער עס געמאכט אינמיטן די גאס אין סאובל פארק. דארט אין סאובל פארק לייגט ער אויס אלע פירות אינמיטן די גאס און ער זאגט רבותי שמעקטס די פירות און פארזוכטס און מאכטס א ברכה ווייל פונקט אזוי ווי דער אייבערשטער וויל משפיע זיין אין די הייליגע טעג און ער וויל אויסוואשן אונזערע נשמות מוז ער אונז געבן א הארה אונז זאל מיר וועלן גלוסטן און ציען צו דעם געוואלטיגן אור. און דאס איז דער ענין פון די הייליגע טעג. יעצט אז דו וועסט אדורך גיין און ביי נעילה וועסטו געבן א קלאפ און זאגן רבונו של עולם איך טו תשובה, האסטו תשובה געטון אויף די מינוט אבער א מינוט שפעטער האסטו נישט די גאנצע הארה פונעם אלול און פונעם ראש השנה און פון עשרת ימי תשובה און פון יום כיפור און אוודאי נישט נאכדעם פון סוכות וואס דאס איז דאך ממש אהבה. סוכות איז דאך שוין אהבה, אשה בוררת חיטין לאור הנר, חיטים איז חטא יא, מען נעמט ארויס די עבירות וואס מען האט אריינגעווארפן ביי תשליך ווייל פון די אלע עבירות ווערט זכיות. יעצט דער הייליגער שערי תשובה ברענגט א משל אז א מענטש, דער קעניג האט אים אריינגעווארפן אין א תפיסה, און ס'איז געווען דארט צען פופצן גרויסע רוצחים און פארברעכער, איינער איז געווען זייער א פיפיגער און ער האט געגראבן א טונעל אונטער דער ערד דורכן געיט, און ס'האט געדויערט א גאנצע נאכט, אזוי אז אינדערפרי זענען געווען דארט אלע רוצחים אנטלאפן, אחוץ ס'איז געבליבן איינער. פארוואס? ווייל ער האט דאך שוין גענוג געליטן פון קעניג אז ער האט נישט געטון דעם באפעל פונעם קעניג, און ער האט אים אריינגעשפארט אין א תפיסה, האט ער דאך נישט געוואלט יעצט אנהייבן נאכאמאל מיט'ן קעניג, איז ער געבליבן דארט. קומט דער שומר פון די תפיסה. און ער שפארט צו דעם גריב דארט ווי מען האט געגראבן, און ער געבט שלעק פאר דעם מענטש וואס ער איז נישט אנטלאפן. זאגט ער אים אז דו האסט געהאט א וועג ארויסצולויפן, וואס ביסטו נישט געלאפן? יעצט, לכאורה.
דער מענטש האט דאך געטון ריכטיג, ער האט דאך געוואוסט ער האט שוין איינמאל געזינדיגט פארן קעניג, און אז מען האט געמאכט א גריב, א לאך, וואס מען קען דארט עסקעיפן, אבער ס'איז נישט אויסגעהאלטן לויט די חוקי המדינה, האט ער גוט געטון ער איז נישט אנטלאפן, וואס קומט זיך אים שלעק? זאגן די אלע בעלי מוסר א מורא'דיגן טיפן געדאנק, אז דו זיצט אין דעם קעלער, אין די תפיסה, און דו האסט א וועג ארויסצוגיין, און דו גייסט נישט ארויס, איז דו זאגסט פאר'ן קעניג א מעסעדזש, איך לאך פון דיר, דו האסט מיך אריינגעשטעלט דא, ס'איז מיר גוט דא אויך. איי קאדנט קעיר לעס. מיט אנדערע ווערטער, דעם פאנישמענט וואס דו געסט מיר, ס'מאכט נישט קיין ווירקונג אויף מיר. איי קאוד נאט קעיר לעס. און דו זאגסט פאר'ן קעניג, איך בין זייער צופרידן דא, איך האב נישט קיין פראבלעם. כ'האב געליינט אמאל אין צייטונג א שיינעם דזשאוק, ס'איז געווען דא א גוי, ס'איז דא א ליקער סטאר דא אויף בעדפארד עוועניו, יעדן פארן ווינטער האט ער איינגעבראכן דארטן, און מ'האט אים אוודאי געכאפט, דער אלארם האט געקלינגען און מ'האט אים אריינגעטראגן. אין קאורט און מ'האט אים איינגעזעצט, האט אים געגעבן א האלב יאר פאר איינצוברעכן אין א סטאר. ויהי היום דער שופט זעהט דאס האלט אָן יעדעס יאר אזוי, פרעגט ער יענעם, פארוואס האסטו איינגעבראכן, האסט דאך געזעהן פאר א יאר אז מ'האט דיך איינגעזעצט, האסט געזעהן פאר צוויי יאר, איך זעה דאך דיין פייל, דו ביסט דאך יעדעס יאר דא, אזוי ווייט ברויכסטו דאס ביסל ברוינפן? זאגט ער, ניין איך ברויך נישט דאס ביסל ברוינפן, איך בין א האומלעס, איך דריי מיך אין די גאס, און. אז דו וועסט מיר געבן א האלב יאר האב איך כאטש א תפיסה, כ'האב דארט צו ווארעם און כ'האב צו עסן, און אז איך דארף מעדיקל איז דארטן דא דאקטוירים, און כ'האב געזעלשאפט אויכעט, כ'קען רעדן א גאנצן טאג און ביינאכט האב איך וואו צו שלאפן. בקיצור, דער שופט האט אים געזאגט, איך געב דיר נאר צוויי חדשים תפיסה, זאגט ער פארן שופט, ס'איז א שאד, געב שוין א האלב יאר, איך דארף נישט איינברעכן נאכאמאל נאך די צוויי חדשים. דו ווייזט פארן הייליגן באשעפער, דער הייליגער באשעפער האט אונז געגעבן א חתירה מתחת כסא הכבוד אז אונז זאלמער זיך קענען צוריקקערן צו אים, ווייזטו פארן הייליגן באשעפער איך דארף עס נישט האבן, און איך האלט נישט ביי תשובה טון, מיך אינטערעסירט נישט אז איך בין ווי איך בין. איך בין זייער באקוועם אין מיין מצב וויאזוי איך בין יעצט, און דאס איז די גרעסטע עזות פנים'שאפט וואס א מענטש קען האבן צום אייבערשטן, ווען דער הייליגער באשעפער האט אונז געגעבן א וועג פון ארויסגיין, אן אונטערטירל, און ער האט אונז געגעבן א וועג מ'זאל תשובה טון, און ער האט אונז באפוילן אסאך מאל אז מ'זאל תשובה טון, און עס איז זייער נישט מיט דרך ארץ פאר'ן אייבערשטן יעצט, מ'דארף אנהייבן צוביסלעך. זיי דערציילן א מעשה, רבי חיים בריסקער, ס'איז עפעס געווען א גזירה אין בריסק, מ'האט געדארפט עפעס אביסל שתדל'ען מיט געלט פאר'ן פרץ, רבי חיים איז אבער געווען זייער א גראדער מענטש און ער האט מורא געהאט, מורא געהאט אפשר גייט מען געווייערט און מ'וועט אים נאך איינזעצן פאר דעם, נו, ווי אזוי קומט מען צו צום פרץ, האט רבי חיים געזאגט, איך וויל צוקומען צו אים, ער איז געווען שטאטס רב, ער האט געמוזט גיין שתדל'ען מ'זאל מבטל זיין די גזירה, ס'איז געגאנגען. צום פּרץ, רעדט צום פּרץ, און למעשה זאָגט ער פאַרן פּרץ אַזוי, דו ווייסט, ער איז געקומען צום פּרץ, ס'איז געווען זומער, ער איז געקומען מיטן טילעפּ, מיט איינגעוויקלט מיט קליידער וואָס מען גייט אין אַ גרעסטן פרעסט. פרעגט אים דער פּרץ, איך פאַרשטיי מיך נישט, דו קומסט אַזוי אָנגעטון, דו זעסט דען נישט אַז ס'איז נײַנציק דעגריס אינדרויסן? זאָגט ער, כ'וועל דיר זאָגן דעם וואָס כ'האָב מיר געחלומט. נעכטן נאכט אז היינט גייט שנייען, ס'גייט זיין א גרויסע האגל מיט א שניי, אזוי ווי איך קום צום פרץ, איך מוז דאך ארויסגיין פונדערהיים, האב איך מיר געמוזט אנטון ווינטער קליידער. זאגט דער פרץ דו ביסט נאריש? וואס רעדסטו שטותים? זעסט נישט די זון שיינט, ס'איז אינמיטן תמוז? איך ווייס נישט, כ'האב מיר אזוי גע'חלומ'ט. זאגט דער פרץ. ס'איז נישט דא אזא זאך, מאך דיך נישט נאריש. זאגט אים רבי חיים, ווייסטו וואס איך מאך מיט דיר א וועט אז מיין חלום איז אמת? זאגט ער א וועט, שור טויזענט רייניש. בקיצור, זאגט אים אבער דער פרץ וואס געדענק, קענסט נישט מאכן אויף דעם קיין חוזק, איך מאך מיט דיר א וועט. יא, מאך א וועט, מאך א שטר, מאך א שטר. בקיצור, מ'האט געמאכט א וועט, מ'האט געמאכט א שטר. און עס קומט ביינאכט, דער פרץ קומט צו קלאפן מיט א משרת, און ער זאגט, הער אויס, ביסט מיר שולדיג טויזנט רייניש. עס איז געווען א גאנצער טאג איז דורך, און עס האט נישט געשנייט. זאגט ער, ביסט גערעכט, עס איז געווען א בייזער חלום, האסטו די טויזנט רייניש. נאכדעם ביינאכט קומען די אנשי קהילה און וואס איז מיטן פרץ מיט די גזירה וויאזוי וועט מען געבן אים דאס געלט? דערציילט רבי חיים די מעשה אז איך האלט שוין לאנג נאכן געבן דאס געלט איך האב שוין געגעבן טויזענט רייניש און די פרץ גייט מבטל זיין די גזירה פרעגן זיי אים פון וואנעט ווייסטו? אז ער וועט מבטל זיין, און פון וואנעט ווייסט דער פרץ אז דאס האט צו טון מיט מבטל צו זיין די גזירה? זאגט ער איך ווייס נישט און ער ווייסט נישט, קודם דאס געלט האט ער שוין גענומען, דאס איז שוין דער בעסטער סימן, די זעלבע אויכעט ווען ס'קומט ראש השנה יום כיפור און סוכות, ס'איז א לאנגע פראסידזשער, מ'דארף טון יעדעס מאל אנדערע מצוות, ירח האיתנים, רש"י זאגט אז דאס איז איתן במצוות, אסאך מצוות. מיט דעם וואס מען נעמט זיך אונטער אז איך גיי נאר תשובה טון, דאס איז שוין באצאלט דאס געלט, רבי חיים זאגט אז דער פרץ האט שוין דאס געלט, בין איך שוין נישט באזארגט, און נאך די יעצט קען מען שוין גיין מיטן רעדן צו די זאך, אז דער אייבערשטער זעט נאר אז מען וויל, און מען שטעלט זיך צו מיט דרך ארץ אין שול, און מען קומט צום זמן תפילה, דאס איז שוין. די צדקה וואס איז תשובה תפילה צדקה, די צדקה איז שוין געגעבן געווארן, דאס נעמט שוין דער אייבערשטער אן פון אונז. יעצט עס שטייט אין די גמרא, די גמרא פרעגט א קשיא, למה נברא אדם יחידי, פארוואס האט דער אייבערשטער באשאפן אדם הראשון אליין? איבעראל האט דער אייבערשטער באשאפן א זכר און נקבה, ווען דער אייבערשטער האט באשאפן די חיות איז יעדער געקומען א זכר און א נקבה, דא, ביי אדם הראשון איז געווען אדם הראשון באשאפן געווארן אליינס, און נאכדעם האט דער אייבערשטער אים איינגעשלעפט און האט ארויסגענומען א ביין פון זיין ריפן און ער האט באשאפן פון דעם חוה. אדם הראשון איז באשאפן געווארן אליין. ס'איז דא א מחלוקת אין די גמרא צו דו פרצופין צו נישט, ס'האט נאר געפעלט נסירה, דאס איז אויך א לאנגע אריכות אז ראש השנה איז געווען די נסירה, אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין די אלע שיטות, איך וויל נאר רעדן פון דעם ענין פון למה נברא אדם יחידי. יעצט, ס'דא אין מכתב מאליהו פון הרב דעסלער עפעס א מורא'דיגע בריוו וואס ער שרייבט, ער שרייבט, איך שרייב דאס פאר מיינס א תלמיד, כ'האב געטראפן כתבי יד פונעם אלטן פון קעלם, דאס איז געווען דער גרויסער בעל המוסר, האב איך געטראפן דארטן עפעס אזא מין שיינע זאך, און איך וויל עס מיט דיר, ווי מען זאגט שערן, איך וויל אז דו זאלסט אויך וויסן. און וואס זאגט ער דארט? הערט ווערטער וואס ער זאגט. די גמרא זאגט, ראיתי בני עליה, איך האב געזען ס'איז דא בני עליה, ומועטים הם, און זענען זייער ווייניג. טאמער איז דא טויזנט, איז איך און מיין זון אלעזר, אזוי זאגט רבי שמעון בן יוחאי, איך און מיין זון אלעזר זעמער פון זיי. טאמער איז דא הונדערט, בין איך אויכעט פון זיי. טאמער איז דא צוויי. בני עליה אז ס'איז דא צוויי צדיקים אין אונזער דור, בין איך מיט מיין זון די צוויי צדיקים. אזוי שטייט אין די גמרא. שטעלט זיך דער אלטער פון קעלם, וואסערע מין שפראך איז דאס? כ'מיין, א תלמיד חכם דארף דאך זיין אן עניו אויכעט. איז ס'דא טויזנט איז איך און מיין זון, ס'דא הונדערט איך און מיין זון, ס'דא צוויי איז עס איך און מיין זון? עס איז זייער זייער א שטארקע שפראך. זאגט הרב דעסלער א מורא'דיגע זאך, אזוי שרייבט ער פונעם אלטן קעלם, פארוואס איז באשאפן געווארן א מענטש אליינס, למה נברא אדם יחידי, פאר איין טעם, עס ווייסט פארוואס, ער זאל זיך אייביג געפונען אליינס, און ער זאל זיך נישט לאזן פונעם ציבור פארפירן, און פון קיינעם נישט פארפירן, איך בין באשאפן אליינס. איך בין א וואן מען בענד, און אז מען דארף דינען דעם אייבערשטן דארף איך מיך פאר קיינעם נישט דערשרעקן, זאגט ער, דאס איז וואס ר' שמעון בר יוחאי זאגט, אויב ס'איז דא טויזנט מענטשן אין מיין דור בני עליה, בין איך און מיין זון, איך וועל אייביג גיין מיט די טויזנט בני עליה, איך וועל זיך אויספייפן פון די גאנצע וועלט, אז ס'איז דא הונדערט וועל איך גיין מיט די הונדערט. און אז ס'איז דא צוויי, זאלסטו וויסן, איך און מיין זון זעמער פון די צוויי. פון די צוויי וואס אונז עמער גיין קעגן דעם שטראם פון די וועלט, ווען ס'קומט צו עבודת השם, און אונז עמער זיך אויסלאכן פון יעדן. דאס איז דאס טיפקייט וואס די גמרא לערנט. נישט אז ר' שמעון האט געזאגט אז ס'איז נישט דא נאר צוויי צדיקים און איך און מיין זון זעמער פון די. ניין, אינעם גאנצן דור זאל זיין צוויי מענטשן וואס וועלן נישט אוועקגיין פון אידישן וועג. און מען וועט זיך מוזן שלאגן מיטן גאנצן דור, זאלסטו וויסן איך און מיין זון עמער זיך שלאגן מיט אים. אזוי ברענגט ער פאר א תלמיד, ער זאגט איך וויל עס מיט דיר, ווען מען זאגט שערן, איך וויל זאלסט זען דאס גרויסקייט פון א ווארט פון דעם אלטן פון קעלם. אברהם אבינו איז געווען אברהם העברי, עברי הייסט ער איז געווען מעבר הנהר, עבר הנהר מיינט ער איז געשטאנען אקעגן די גאנצע וועלט, די גאנצע וועלט איז געגאנגען איין וועג און ער איז געגאנגען דעם פארקערטן וועג, און דאס. איז דאס גרויסקייט היינט אינעם דור אז א מענטש קען גיין נישט מיט די פארטיי. יעדער מענטש טרייט זיך צו פליעזן מיט די פארטיי צו פליעזן. וויפיל ער פליעזט דעם אייבערשטן אינטערעסירט אים נישט, עז לאנג עז ער פארט מיטן שוואונג און ער גייט נישט קעגן דעם זרם העולם. זאגט רבי שמעון, איך און מיין זון עמער זיין די וואס עמער זיין פונקט ווי אברהם אבינו אונז עמער גיין קעגן דעם זרם העולם. דער חרבן פון די וועלט היינט איז, יעדער זארגט זיך וואס האט יענער געזאגט אויף מיר, וואס טוט יענער, איך וויל אויך אזוי טון, און וואס האט יענער, איך וויל אויכעט האבן וואס יענער. קיינער קוקט נישט אז דו ביסט נישט יענער, יענער איז געקומען אויף די וועלט פאר יענעמ'ס זאכן וואס ער דארף פאררעכטן, און דו ביסט געקומען אויף די וועלט פאר די זאכן וואס דו דארפסט פאררעכטן, סאו וואס האסטו אז דו ביסט יענער? דער הייליגער רבי רב זישע האט אמאל זייער מז ג פארדווייטעסט, האט ער געזאגט, אוי ווי נעמט מען אהער דעם אברהם אבינו, האבן די חברים זיינע געזאגט, דער אייבישטער האט געדארפט איין אברהם אבינו, ער ברויך נישט צוויי, דו דארפסט זיין זישע, און דאס איז אונזער חורבן, די גאנצע וועלט קוקט ארויס וואס האט יענער געזאגט און וואס וועט ער זאגן, און וואס האט יענער געטון און וואס טוט ער. און וואס יענער פארמאגט און ווי בין איך. ס'איז דא מכתב מאליהו ברענגט ער אין איינע פון זיינע בריוון אז א מענטש דער גרעסטער חורבן פונעם היינטיגן דור וואס ער רעדט אויף זיין דור איז אז א מענטש לעבט נאר פאר יענעם. ער זאגט אזוי מטבע העולם הזה די טבע פון די וועלט איז שהחיצוניות שולטת עליו די חיצוניות. איז שולט פאר יעדן. דאס הייסט ער דארף וויסן וואס יענער זאגט אויף אים, און וואס יענער טוט, און וואס יענער האט. מורא'דיגע זאכן זאגט ער אזוי. די חיצוניות געוועלטיגט אויף א מענטש, זאגט ער כל שאיפת אדם החיצוני להראות עצמו לזולת, די גאנצע גליסטונג פון א מענטש איז ער זאל זיך ווייזן פארן נעקסטן מענטש, פאר א צווייטן, זה בעושרו, איינער וויל זיך ווייזן וואסער אן עושר ער איז, זה בחכמתו, איינער וויל ווייזן ווי קלוג ער איז, וזה במעשיו, איינער ווייזט וואסער א פיינע מעשים ער טוט. זאגט ער אזוי, יעצט ואם אין לו החיצוניות אחרת, טאמער האט ער נישט די אנדערע חיצוניות ער זאל זיך קענען ווייזן פאר יענעם, רק באופן משוגעתו. ער ווערט א, ער מאכט זיך משוגע, יעדער רעדט פון דעם משוגענעם, דאס איז אים אויך ווערד, דאס אזוי ברענגט דער רבי אליהו דעסלער אין מכתב מאליהו, ער וויל לעבן פאר יענעם, טאמער האט ער נישט מיט וואס, מאכט ער זיך משוגע, זאגט יעדער אה זע ס'איז דער משוגענער, און דאס איז ביי אים אלעס ווערד, אז ער האט נישט אן אנדערן אופן נאר זיך צו מאכן משוגע, עט ער דאס טון, ואם לא. טאמער העלפט דאס אויך נישט, מתעצב מאוד ווערט ער זייער בעצבות, ובקרב אנשים לא ימצא חיים, ער וועט נישט טרעפן קיין לעבן אינאיינעם מיט מענטשן. זאגט ער, וועגן דעם דארף א מענטש וויסן, לפיכך נברא האדם יחידי, וועגן דעם האט דער אייבערשטער באשאפן א מענטש יחידי, ווייל האיש הוא אמת, א מענטש וואס ער איז אמת, אינו שם על לבו למצוא חן רק בקדוש ברוך הוא. א מענטש וואס ער איז א אמת'ער ערליכער איד וויל טרעפן חן נאר אין די אויגן פונעם אייבערשטן, און דאס איז א מורא'דיגע זאך. יעצט, מענטשן זעען די וועלט איז היינט זייער זייער צוצעשלאגן, מען גייט אויף זייער שלעכטע דרכים, מען וועלט פאר פאליטישאנס וואס זיי טוען ראנג, ס'איז ממש אזא חורבן איום ונורא. אז מען זעהט די וועלט גייט קרום זאל מען וויסן לפיכך נברא עולם יחידי. כדי איך זאל קענען גיין דעם ריכטיגן וועג. אז דו ווייסט יענער גייט שלעכט, שעם דיך נישט און האב נישט קיין מורא. ס'ווערט געברענגט, רש"י זאגט דארט ביי נוח, איז דא יש מרבותינו שדורשין לשבח ויש שדורשין לגנאי, וואס איז דער גנאי? אילו היה בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב לכלום. אברהם אבינו איז געווען דער גרויסער צדיק וואס האט זיך קעגן געשטעלט קעגן די גאנצע וועלט. נוח האט געלעבט אין א זמן ווי ס'איז געווען שטופי זימה די גרעסטע מיאוסניס אזוי ווי היינט כותבין כתובה לזכר ס'איז די נידריגסטע וועלט זייט די וועלט שטייט די נידריגסטער מצב איז אזוי ס'איז היינט אזוי ווי נידריג אז ס'איז אנבעליוועבל. איז דא רבותינו וואס זיי דורשין אותו לגנאי ווען ער וואלט געווען אין דור פון אברהם אבינו'ן. וואלט ער געווען לא נחשב לכלום, פארוואס וואלט ער געווען לא נחשב לכלום? ווייל ער וואלט נישט דורך געגאנגען די שמוץ מיט די זנות, ער איז נאר געווארן דער גרויסער נוח ווייל ער האט געלעבט אין אזא מין שפלות א דור, אין אזא מין שמוץ און ער האט נישט געזינדיגט אזוי ווי זיין דור, אינעם דור ווי אונז לעבן מיר היינט אז אונז זינדיגן מיר נישט אונז זעמיר אזוי אזאלכע גרויסע צדיקים אין די אויגן פונעם אייבערשטן. דווקא ווייל אונז לעב מיר אין אזא שפלות, און דאס איז וואס ס'שטייט דארטן, ווען ער וואלט געווען אין דור פון אברהם אבינו וואלט עס נישט געווען זיין צדקות אזוי גרויס, ווייל לויט די נסיונות פונעם דור, לויט דעם משפט דער אייבערשטער דעם מענטש און ער זעט מיט וויפיל ער האט זיך געשלאגן פאר אידישקייט, און וויפיל ליב ער האט געהאט דעם אייבערשטן. סאו דאס געבט אונז א געוואלדיגן חיזוק אונז זעמער אין אזא שפלות א דור, אונז זעמער אזוי ווי אין דור המבול, און יעדער איד וואס ער האלט זיך און ער זינדיגט נישט בפועל ממש מיט די אלע השחתות וואס מען זינדיגט דא, זעמער אונז אזוי ווי נוח דער צדיק, אמת ווען אונז וואלט מיר געווען אין אן אנדערן דור, אין די פריעריגע דורות, נישט וויאזוי ס'זעט היינט אויס. וואלט מען אונז גארנישט געווען, ווייל אונזער עבודה איז לכאורה גארנישט, דאס דאווענען נישט ווי עס דארף צו זיין, דאס לערנען נישט ווי עס דארף צו זיין, אבער מען געבט זיך אפ זייער שטארק אכטונג מען זאל נישט אריינפאלן אין די אלע חטאים פונעם דור, און פאר יעדן פלאקערן די חטאים, און דאס איז די נסיונות פונעם דור. זענען מיר אונז היינט נוח איש צדיק תמים אוהב את דערויסא? יעדער וואס מישט זיך נישט אין די שלעכטע וואוטס פון די שמוציגע קאנדידאטן, יעדער וואס ר'איז מוחה, ווי יעדער וואס נעמט נישט קיין געלט מ'זאל קענען פראמאוטן די קאנדידאטן, דאס איז דער ענין פון נוח איש צדיק תמים אוהב את דערויסא. דאס זאגט אונז די גמרא, למה נברא אדם יחידי, פארוואס האט דער אייבערשטער באשאפן אדם הראשון אליינס? ווייל יעדער מענטש זאל וויסן בשבילי נברא עולם, דער אייבערשטער ווארט פון מיר יעצט עפעס, און איך דארף מיך אויסלאכן פון דעם גאנצן דור, יעדער זאל גיין איין וועג, איך וועל גיין מיין וועג, און איך וועל טון וואס דער אייבערשטער האט געהייסן. אברהם העברי איז געשטאנען קעגן די גאנצע וועלט, מעבר הנהר. און אז דו וועסט דיך אויסלערנען דאס אז פאר דיר איז באשאפן די וועלט און דו דארפסט דיך אויסלאכן פון יעדן, עסטו צוקומען צו א מורא'דיגע זאך, ד'וועסט לעבן פאר דיר און נישט פאר יענעם. ס'איז געווען א בחור אין די ישיבה, ס'פלעגט מען אלץ זאגן אז ער איז זייער דיפרעסט, ער וויל נישט לערנען, ער האט נישט קיין חשק, קיצור, איך האב געוויסט ער פארשטייט גאנץ גוט לערנען, כ'האב נישט געקענט אויספיגערן וואטס באגינג הים, פרעג איך אים זאג מיר וואטס רילי באגינג יו, זאג מיר דעם אמת, זאגט ער קוק אהער, איך ברעך מיר דעם קאפ פארצוקוקן א גאנצן טאג דעם שיעור, און ס'קומט דעם נעקסטן אינדערפרי, מ'הייבט אן דעם שיעור האלב צענע, און איך פלאג מיך ביז צוועלעווע, כ'קום אריין צוועלעווע, קומט דער און דער בחור אריין דארט, דער מגיד שיעור פרעגט א קשיא, און נישט נאר ער פארשטייט די קשיא, נאר ער ווייסט שוין א תירוץ אויכעט, און ער דעם מגיד שיעור איז עס מסביר. זאג איך אים, זעסט, דאס איז דיין פראבלעם, דו לערנסט תורה ווייל דו זאלסט קאמפיעטן מיט יענעם. זאג, זאג איך אים, לאמיך דיר מסביר זיין וואס דו טוסט מחסר זיין מיט דעם. ווען דו גייסט קאמפיעטן מיט יענעם דארפסטו פארשטיין, מיט'ן מגיד שיעור קען מען אויך קאמפיעטן. איך בין זיכער אז דער מגיד שיעור פארשטייט נישט פונקטליך אזוי ווי דער ווילנער גאון האט פארשטאנען, און דער ווילנער גאון פארשטייט נישט אזוי ווי די ראשונים האבן פארשטאנען, און די ראשונים האבן נישט פארשטאנען אזוי ווי די תנאים האבן פארשטאנען, סאו אויב אזוי האסטו אונטערגעבראכן דעם גאנצן ענין פון לימוד התורה חלילה, ווייל דער ווילנער גאון וואלט געדארפט זאגן העי, איך פארשטיי נישט אזוי ווי דער רמב"ן, איז אויב אזוי דארף איך נישט לערנען, נאר פארוואס האט ער יא געלערנט, ווייל ער האט געוואוסט למה נברא אדם יחידי, כדי ער זאל זיין א מענטש פאר זיך אליין, אזוי ווי דער ווילנער גאון שרייבט, א מענטש זאל וויסן ווען ער לערנט אז דאס איז דער איינציגער איד וואס ער לערנט תורה און אויף אים שטייט יעצט די וועלט, און דאס איז דער איינציגער בלאט גמרא. האסט נאר איין שעה צו לערנען תורה, ממילא וועסטו עס לערנען מיט גאר א גרויס חשק. על כל פנים, דו ביסט נברא יחידי, דו ביסט א זעלבסטשטענדיגער מענטש אליין. דאס וועסטו אייביג געדענקען ווען דער אייבישטער זאגט פאר אברהם אבינו זאגט ער אים לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך ער זאגט נישט לך לו גיי פאר יענעמס וועגן לך אלעס איז לך און דאס איז א געוואלדיגע מוסר השכל וויאזוי צוצוגיין יעצט צו ראש השנה און בפרט נאך צו אזאלעכע טעג מיט אזא חושך כפול ומכופל וואס מען זעט נעבעך ווי אלע רבנים גייען אריין אין אזאלכע נון שערי טומאה, זיי שלעפן אריין כלל ישראל, און ס'אפילו נישט די דאמינא רבנים, ס'קודם זענען די עסקנים, איך רוף די רבנים דאמינא רבנים ווייל ווען איינער פאלט אויף די נאז פאלן זיי אלע אויף די נאז, אזוי ווי דאמינאס וואס מ'שטעלט אויס. און יעדער נעבעך שלעפט אוועק כלל ישראל און יעדער דארף עס געדענקען, איך בשבילי נברא העולם. יעצט איז דא נאך א זאך, מען קומט צו צו די הייליגע טעג, דארף מען וויסן, איינע פון די זאכן וואס עס מאכט א מענטש זייער צוגעלייגט און אפסעט און דאון איז די פעקט וואס, ער זעט ס'איז דורך נאך א יאר ער האט ווידער געזינדיגט, ער האט געמיינט אז דאס יאר וועט זיין שוין דאס יאר וואס ער וועט נישט זינדיגן, ס'שטייט דארטן, עיני השם בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, יעצט ס'וואלט ווען געדארפט שטיין עיני השם בה מראשית השנה ועד אחרית השנה, אז הייבסט אן מיט א היי, פאר די פאר די שנה וואלט דאך געדארפט ביידע מאל שטיין מיט א היי. זאגט דער ישמח משה א שיינעם געדאנק, ווען ס'קומט דאס נייע יאר מיינט דער מענטש דאס יאר גייט זיין wow דאס וועל איך זיין ערליך, איך וועל לערנען פלייסיג, איך וועל געבן צדקה, איך וועל נישט זינדיגן, ס'קומט אזא זומער, איך וועל מיך צוריק האלטן פון אלע עבירות. און ער זעט ליידער אז ער איז דורכגעפאלן, ווערט ער אינגאנצן אפסעט, ער ווייסט זיך נישט וואו צו טרעפן דאס פלאץ, זאגט דער הייליגער ישמח משה, עיני השם אלקיך בה מראשית השנה, ווען ס'קומט די ראשית השנה וויי זאגט מען דאס וועט זיין דער ה' הידיעה, און ווען ס'לאזט זיך אויס זעט מען ס'איז פונקט ווי אלע יארן ועד אחרית שנה. אמת א מענטש זינדיגט ווייניגער אויף דער עלטער, אבער דאס איז ווייל די כוחות זענען שוין נישט דא, נישט ווייל דו ביסט דער צדיק. יעצט, ס'איז דא א מעשה פון הייליגן רבי רב זישא, די וויזשניצער רבי ר' מאטעלע פארציילט דאס יעדעס יאר, ערב יום הקדוש וואשט ער זיך צו א סעודה פארציילט ער די מעשה, די מעשה גייט אזוי, דער הייליגער רבי רב זישא פלעגט יעדן ערב יום כיפור זאגן, זישא, כ'נעם מיך אונטער כ'וועל תשובה טוהן, זישא, כ'וועל נישט זינדיגן, און ער האט זיך אונטערגענומען אלעס אז ער וועט זיין ערליך אזוי ווי שטייט אין רמב"ם אז. מען מוז חרטה בלב און וידוי בפה און קבלה אויף לעתיד, דאס זענען די דריי זאכן פון תשובה. בקיצור נאכדעם האט ער אנגעהויבן צו זאגן, אבער ניין זישע, איך פארשטיי נישט, האסט דאך פאריאר אויך דאס זעלבע געזאגט אז דו וועסט מער נישט זינדיגן, און דו האסט יא געזינדיגט. בקיצור האט זישע נאכאמאל מקבל מקבל געווען אויף זיך, אבער די יאר גייט שוין זיין בעסער, און אזוי איז דאס אנגעגאנגען ביז ער איז געקומען צו די החלטה, שלא ישוב לכסלה עוד ווי דער רמב"ם זאגט עד שיעיד עליו יודע תעלומות אז דער אייבערשטער אליינס איז אויף אים מעיד. און די וויזשניצער רבי פארציילט עס יעדעס יאר ביי די סעודה ערב יום הקדוש, און דאס איז מעורר זיין דעם עולם רבותי לאמיר זיך נישט פאפן לאז דאס יאר נישט זיין דער זעלבע ראש השנה נאר ס'זאל זיין השנה ס'זאל זיין א ניי יאר, יעצט דאס איז איינע פון די זאכן וואס ס'מאכט אויך דעם עולם אביסל זייער אפסעט. מענטש מאכט א חשבון, כ'טריי שוין אזויפיל יארן, איך וויל זיין גוט, און איך פאל ווידער דורך, און ס'קומט פאר ראש השנה בין איך מיטן זעלבן פעקל מיט זינד, ס'הייסט נייע געטוענען, נישט פון פאר צען יאר, ס'ווערט עס צוגעלייגט און איך ווייס נישט וואס צו טון. איז האב איך געוואלט רעדן אביסל וועגן דעם ענין, אז מ'זאל נישט ווערן צעבראכן פון דעם וואס מ'פאלט דורך, ס'דא מענטשן וואס זיי קוקן אויף א גלעזל וואס האט האלבן. אנגעפילט מיט וואסער זאגן זיי ס'איז העף פול, אנדערע זאגן ס'איז העף עמפטי. יעדער קוקט אויף אן אנדערן קוק, איינער קוקט עס מיט א פאזיטיוון וועג און איינער מיט א נעגעטיוון וועג. טאמער דו זעסט אז דו פאלסט דורך, און דו זעסט דו ווילסט נישט דורכפאלן און דו ווילסט דיך צוריקדרייען, איז א סימן אז דו ביסט זייער אין א הויעכע מדריגה, ביסט העכער פון די מדריגה פון מלאכים. דער מדרש ברענגט אין בראשית רבה אז. אדם הראשון האט גערופן אלע בהמות און חיות האט ער זיי גערופן א נאמען, אזוי שטייט אין פסוק, איז די מדרש מסביר זייער א שיינעם געדאנק, די מדרש זאגט, דער אייבישטער האט באשאפן די אלע חיות מיט עופות מיט אלעם, און דער אייבישטער. איז געקומען צו אדם הראשון און ער האט געזאגט אדם הראשון דו וועסט געבן א נאמען פאר אלע בהמות חיות און עופות, האט אדם הראשון א נאמען געגעבן פאר יעדן, ער האט א נאמען געגעבן פאר א שור א שור, פאר אן עז א עז, פאר אן ארי אן ארי, פאר א דוב א דוב. יעצט דאס וואס ער האט געגעבן א נאמען איז נישט די פשט סתם ער האט געגעבן א נאמען, ער האט אויסגערעכנט אלע צירופי אותיות וויאזוי דער אייבערשטער האט באשאפן דעם שור און כשב און עז, און לויט דעם האט ער עס א נאמען געגעבן, וועגן דעם ס'ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש אז אינעם צירוף פון כבש איז דא צוויי, אמאל שטייט כבש און אמאל שטייט כשב, אמאל איז עס א כבש און אמאל א כשב, ס'איז דער זעלבער ס'איז א ציגעלע. ער ברענגט סודות איבער סודות דער אר"י הקדוש פארוואס איינמאל איז עס ק ש ב איינמאל איז עס ק ב ש. און די אלע סודות האט אדם הראשון משיג געווען בשעת ווען ער האט געגעבן א נאמען פאר די אלע בהמות חיות און עופות. פרעגט דער אייבערשטער ווייטער, זאג מיר אדם הראשון, און וויאזוי גייסטו הייסן? האט ער געזאגט, איך גיי הייסן אדם. אדם האט אין זיך צוויי זאכן, אדם איז אדמה, דו קומסט פון ערד, אדם איז אבער אויך אדמה לעליון, איך גלייך מיך, כביכול, צום הייליגן באשעפער, ווייל א מענטש קען צוקומען צו זייער הויכע מדריגות. אוודאי נישט חלילה צום באשעפער, מען רעדט צו א געוויסן חלק פון געטליכקייט וואס א מלאך קען נישט גיין העכער און העכער. נאכדעם פרעגט אים דער אייבערשטער און וויאזוי גייסטו מיך רופן? האט ער געענטפערט פארן אייבערשטן דיך גיי איך רופן יוד קיי וואו קיי. יעצט דער מדרש ברענגט אז פאר דער אייבערשטער האט געפרעגט אדם הראשון און וויאזוי מען האט א נאמען געגעבן אלע בהמות חיות און עופות, האט ער געפרעגט די מלאכים און וויאזוי געבט מען א נאמען די אלע בהמות חיות און עופות? האבן די מלאכים געזאגט, אונז ווייסט מען נישט. דעמאלטס איז דער אייבערשטער געגאנגען צו אדם הראשון און ער האט אויף יעדע זאך געוואוסט אלע צירופים וויאזוי א נאמען צו געבן. א נאמען די די זאך אליינס, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים ווען א טאטע געבט א נאמען פאר א קינד ביי די ברית, דאס איז מיט רוח הקודש. ס'ליגט אין דעם אלע צירופים פון דעם קינד, די נשמות און אלעס וואס ער דארף מתקן זיין און אזוי ווייטער. דער רמב"ן ברענגט אין פרשת בהעלותך דאכט זיך מיר אז ס'איז געווען א כבוד פאר כלל ישראל זאלן זיך מזכיר זיין שמם ושם אמם פארן הייליגן צדיק משה רבינו, אין נאמען ליגט אלעס, היינט די רעביס די פעיק פאוני פראד נעמען אויך קוויטלעך, אבער באמת ליגט אין דעם אלעס, איך דענק אונזער הייליגער רבי ווען ער איז געוען אלט און קראנק האט ער אמאל זייער געוויינט האט מען אים געפרעגט וואס וויינט די רבי אזוי האט ער געזאגט, איך נעם געלט פון אידן און איך קען זיי נישט פועל'ן א ישועה. קומט אויס אז ווען דער רבי געזונט געווען און ער האט גענומען געלט האט ער יא געקענט פועל'ן א ישועה. עניוועי מ'האט מסביר געווען פאר רעבן אז קיינער געט עס נישט די רבי זאל פועל'ן א ישועה, דער עיקר איז מ'געט עס מחזק זיין דעם רעבן, און ממילא האט זיך דער רבי בארואיגט. אבער אין נאמען ליגט אלעס. יעצט, א מלאך איז דאך גרעסער פון א מענטש. ער קען מיט איין שפרינג, די גמרא ברענגט מלאך מיכאל באחת, גבריאל בשתיים. דארטן מען זאגט עס אויכעט אין אין די פיוטים אז מלאך מיכאל געט איין טאנץ איז ער ארום די גאנצע וועלט, מלאך גבריאל דארף צוויי מאל ער דארף זיך אפרוהען א מינוט ער געט א טאנץ פון איין העלפט וועלט ביז די אנדערע העלפט וועלט ער רוהט זיך אפ און נאכדעם טאנצט ער די צווייטע יעצט די די מלאכים די האבן נישט געקענט אויספיגערן די צירופים פון די אלע בהמות חיות און עופות און זיכער נישט פון א מענטש און זיכער נישט פונעם אייבערשטן. און אדם הראשון האט אלעס אויסגערעכנט און דער אייבערשטער האט אים געזאגט יא טאקע אזוי וואלט איך עס אויך געוואלט טון. יעצט, א מענטש איז לפי זה אסאך גרעסער פון א מלאך. אמת דער מלאך איז איין שטיק קדושה און ער זינדיגט נישט, אבער נישט ווייל ער וויל נישט נאר ער קען נישט. דער מהר"ל. איז מסביר א מלאך, זאגט דער מהר"ל, א מלאך איז הענדיקעפט, ער איז א קריפל, טו א געוויסן עקסטענט, ווייל ווען ער וויל גיין זינדיגן קען ער נישט, דער מענטש האט א כח אז ער קען זיין א צדיק און אז ער וויל קען ער גיין זינדיגן, און וואס ברענגט אים צו דער כח? ס'ברענגט אים ער זאל האבן נסיונות און ער זאל האבן ירידות. ווייל אז ס'איז דא נסיונות איז דאך דא ירידות, במילא קען ער צוקומען צו אזאלעכע עליות נאך די ירידות וואס א מלאך קען נישט. א מלאך איז מ'האט אים דאס באשאפן דאס קען ער טון. מ'פארשטייט עס היינט אין מאדערן סייענס קען מען פארשטיין א ראובאט, א ראובאט האט מען באשאפן ער קען וואקן ער קען אויפהייבן די הענט מ'טוט אים קאנטראלן, אבער ער קען נישט גיין אן היז און ער קען נישט טון גארנישט אן היז און און במילא. אמת ער איז הייליגער פון א מענטש און ער טוט דעם רצון פונעם אייבערשטן, אבער ס'איז נישט שייך ביי אים צו וואקסן. א מענטש ווערט געבוירן, ער האט נישט צופיל שכל, ער וואקסט, ער דעוועלאפט זיך צוביסלעך, ווען ער ווערט אלט צען, פופצן, צוואנציג יאר, קען ער אויסטרעפן ערעפלאנען, ער קען אויסטרעפן מיסילס, ער קען אויסטרעפן אלעס. א ראובאט העט עס נישט אויסרעכענען. נאר א מענטש. און די זעלבע קען א מענטש טון אין עבודת השם, ער קען לערנען, ער קען דאווענען, ער קען ווערן א תנא, ער קען ווערן אן אמורא, נישט אין די היינטיגע צייטן, אבער דעמאלס וואס איז געווען די צייט פון די תנאים און די אמוראים, האט ער געקענט ווערן און וואקסן אויף העכערע מדריגות. יעצט אונז זאג מיר, כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך, איז די מהר"ל מסביר, וועם שטעלט מען פאר א שומר? מ'עט שטעלן דעם סאטמארער רבי'ן ער זאל זיין א שומר אויפן גבאי'ן, צו דער גבאי זאל זיין א שומר אויפן רבי, מ'עט זיכער שטעלן דעם גבאי'ן זאל זיין א שומר אויפן רבי, די זעלבע אויכעט אז ס'שטייט כי מלאכיו יצוה לך, איך באפעל דעם מלאך לשמרך ער זאל דיך אפהיטן, איז ווער איז גרעסער דער מענטש צו דער מלאך? מוז זיין אז דער מלאך איז נישט אזוי גרויס ווי דער מענטש נאר דער מענטש איז גרעסער פון אים, מיט וואס זעמיר אונז גרעסער פון א מלאך? ווייל אונז האמער א בחירה. במילא אז אונז האמער א בחירה האמער דאך אונז נסיונות, קען מען אונז טאקע פאלן האמער כסדר נפילות, אבער לאידך גיסא האמער אונז עליות. וועגן דעם ווען ר' עקיבא איז מאריך באחד, און מען רייסט אים אראפ די הויט פון זיך, דאס איז געווען יום כיפור ביי נעילה, איז די מלאכים זיי זענען גראד סטרעיט פארווארד צו זאגן רבונו של עולם זו תורה וזו שכרה? כ'פארשטיי דאס נישט. מיענווייל קוק אויף רבי עקיבא וואס שרייט רבי עקיבא? רבי עקיבא איז מאריך באחד און ער זאגט די תלמידים מתי יבוא ואקיימנה כל ימי הייתי מחכה מתי יבוא ואקיימנה ווען וועל איך קענען צוקומען איך זאל מקיים זיין דעם ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך א מלאך האט נישט קיין לבבך און קיין נפשך ומאודך און דאס איז דווקא ווייל אונז זעמער אדם אדמה. אונז קומער פון די ערד, דערפאר האמער אונז דאס אז אונז קעמער זיך אויפהייבן אדמה לעליון. א מורא'דיגע בחינה. יעצט, דער מענטש דארף נישט פאלן זיך און זיין געפאלן אז ער דארף יעדעס יאר איבערזאגן נאכאמאל, זישע, האסט דאך פאריאר אויך געזאגט איך וועל זיין וואויל, ביסט געפאלן. ווען איך האב נישט דעם כח הנפילה וואלט איך נישט געהאט די עליה. וואלט איך נישט געווען אדמה לעליון. סאו איך וויל דער עולם זאל קוקן אויפן גלעזל העף פול נישט העף עמפטי. העף פול מיינט איך בין טאקע געפאלן אבער ווייסט פארוואס? ווייל איך בין אדם, איך בין ערד, און איך האב נסיונות אבער. אז טאמער קען איך איבערקומען די נסיונות, די אלע ירידות, ווער איך אזוי גרויס, אזוי הויעך, אז איך בין בבחינת אדם אדמה לעליון. יעצט מען דערציילט מוצאי שבת א מעשה פון געלט, אז א איד האט זיך גע'חלומ'ט אז אין קראקע אונטער די בריק איז דא אפאר דאלער, איז דא אן אוצר באהאלטן, און ער פארט אויפן וועג און ער גייט זוכן און ער דרייט זיך לעבן די בריק אפאר וואכן, ביז עפעס אן אנדערע איד טרעפט אים פרעגט אים רבי איד איר זענט דאך נישט פון דא איר זענט דאך פון ווארשע וואס טוט איר דא אין קראקע אונטער די בריק דא גייט א וואסער באלד גייט רעגענען און איר קענט חלילה איינגעזונקען ווערן האט ער געזאגט ווייל כ'האב מיך גע'חלומ'ט אז אין קראקע אונטער די בריק איז דא אן אוצר זאגט אים דער איד הע הע איך וויל אייך זאגן א גוטן דזשאוק איך האב מיך גע'חלומ'ט אז אין ווארשע ביי דעם און דעם איד, אונטערן אויוון איז דא ביי אים אן אוצר, וועל איך גיין פארן אויף ווארשע זוכן ביי יענעם שטוב דעם אוצר, ס'א חלום איז א חלום. האט דער איד געכאפט וואס מען רעדט צו אים פון הימל, דער אוצר ליגט ביי דיר אין שטוב, זוך עס נישט ערגעץ אנדערש, זוך עס נאר ביי דיר, און דעמאלטס וועסטו גוט פארן, דו דארפסט וויסן, דו ביסט טאקע אדם, ביסט מן האדמה, אבער דער אייבערשטער וויל פון דיר עפעס ארויסבאקומען, און וואס דאס איז, איז דאס איז וואס דיר איז די שווערסטע, און אין דעם זאלסטו דיך אריינלייגן צום קומענדיגן יאר און אונטערנעמען. דאס יאר גייט זיין דער "השנה", דער באוואוסטער יאר, איך וועל מער נישט זינדיגן מיט די זאכן וואס איך פלעג זינדיגן ביז יעצט, איך וועל נישט זינדיגן מיט עריות, כ'וועל נישט זינדיגן מיט מיט דיבורים אסורים, מיט רעדן וואס מ'טאר נישט, מיט מאכלות אסורות, כ'וועל נישט רעדן אין א שול, כ'וועל נישט רעדן קיין לשון הרע, און מיט דעם זכות וועט דער אייבערשטער העלפן אז ער וועט אונז פארשרייבן א גוט געבענטשט יאהר, און דער מענטש זאל זיך מתגבר זיין און שטארקן, און וויסן דער יצר הרע איז נאר דא צו געבן נסיונות כדי ער זאל האבן ירידות, און דורך די ירידות. קומען ארויס געוואלדיגע עליות, מען זעט זייער אסאך מאל אין וואס א מענטש איז דאס מערסטע פארכאפט, דאס האט דער אייבערשטער געוואלט אז ער זאל טאקע מתקן זיין, און אזוי געפינען מיר אפילו ביי אהרן הכהן, אהרן הכהן האט געמאכט דעם עגל, דער אהרן הכהן האט געדארפט מכפר זיין יום כיפור, קח לך עגל בן בקר, ווען עס האט זיך אנגעהויבן די שבעת ימי המילואים, און יום כיפור האט ער אויכעט געמאכט דעם עגל. וואס מען האט מקריב געווען פארן אייבערשטן, דער בעל דבר האט אזא מין טענדענסי אז קודם כאפט ער דיך אריין דארט וואס דו דארפסט מתקן זיין, ממילא וועסטו אנהייבן דיך אריינלאזן איך קען עס דען טון, איך האב דאך געזינדיגט מיט דעם, צום אנדערן וועט ער נאך שרייען וואס דו ווילסט אויפטון אז מען זאל דאס נישט טון שלעכטס און דאס נישט טון שלעכטס, דו אליין דו חזר דו דו ווייסט דאך וויאזוי דו האסט דיך אויפגעפירט די יונגע יארן. און איך האלט אין איין זאגן, ווען מענדעלע חזר צו זיין שוואגער שמעון זאב מאיר זאל זיך אויפשטעלן און זאגן חטאתי לה' אלקי ישראל און פאר אפאר חברה און איך טו תשובה און איך וויל איבערדרייען אלעס, דעמאלטס איז ער א בעל תשובה גמור. נאר ווילאנג ער זאגט עס נישט און ער ווארפט ארויס דעם מיט וועם ער האט געזינדיגט כדי ער זאל זיך נישט דארפן שעמען, דאס איז די גרעסטע עבירה וואס איז דא. און די זעלבע איז מיט די אלע בעלי עבירות, זיי האבן ברוך השם געשטעלט זיך אויף, ער האט עניוועי שוין געמוזט יעצט רימארסן פאר דעם בחור ווייל יענער האט אים געסועט סיוויל און ער האט באקומען שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער. ווען דו קענסט ווען דאס טון די ערשטע מינוט אין קאורט וואלסטו נישט געזעסן. ווען נחמיה איך בין צו דעם צוגעגאנגען איך האב געזאגט אין קאורט בעט און כאפ די פינף יאר וואס דער שופט אפערט דיר כאפ עס פאר א בארגען. גייט ער און ער רופט דעם גארד אז איך האב אים געוואלט שלאגן, דער גארד האט מיך געשטעלט אין ווינקל, ער האט געוויסט אנשטאט, ווייל ער זעט מיך דארט צופיל מאל איך זאל שלאגן מענטשן, האט ער געזאגט שטיי אין ווינקל, ווען ס'האט געדויערט פינף מינוט ווען נחמיה איז שוין ארויס פון בילדינג, זאגט ער מיר יעצט קענסטו גיין, איך האב געוויסט דו האסט גארנישט געטון, איך האב נאר נישט געוואלט מאכן א קאמאושען ס'זאל זיין אן ארעסט מיט אלעם, ווען נחמיה האט די גאטס צו זאגן יא כ'האב געטאטשט דאס מיידל, וואלט ער אפגעקומען אלעס פינף יאר און זי האט אים נאך געזאגט דו וועסט נאר באקומען א דריטל נישט צוויי דריטל און נאך א דריטל וויבאלד ביסט א פירסט טיים רעדזשיסטערד סעקס אפענדער קענסטו רואיג ארויסגיין מיט געוויסע תנאים וואס טייטש דו'סט באקומען טערעפי צי כדומה וואלט נישט געדארפט גארנישט דורכגיין דער גאנצער סיסטעם איז א דזשאוק ווען דער וויינגארטן וואס האט געטאטשט זיין טאכטער וואלט געזאגט יא כ'האב זי געטאטשט און כ'בין סארי איך בין געוען יונג און כ'האב געהאט האט בלאד און איים סארי. וואלט ער געהאט א בעטער דיעל וואס ער האט יעצט נחמיה האט באמת נישט געטוהן קלוגער פון אונז, אונז האמיר אים געזאגט ער זאל זאגן וואס ער האט געטוהן און דעמאלטס וואלט ער געבליבן א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער און דאס האט ער נישט געוואלט פארשטייט זיך, יעצט גייט ער נישט בלייבן א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער ווייל ער גייט אינגאנצן נישט ארויסקומען, ער גייט אפשטארבן אין די תפיסה. סאו עניוועי, רבותי די זעלבע סיסטעם גייט ביי'ן אייבערשטן אויך, דער אייבערשטער שטעלט דיך צו אין א געוויסע נסיון און דו ביסט דורכגעפאלן כדי דו זאלסט פארשטיין, וויאזוי צו לערנען דיך און דיין הויז געזונט און דיין חברה, און ממילא דאס דאס טון און דאס דורך דעם צו העלפן אנדערע וועסטו אויפהייבן די זינד, און נישט נאר ס'וועט נישט זיין קיין זינד, ס'וועט נאך ווערן זכיות אויך. זאל דער אייבערשטער העלפן מען זאל זיך זוכה זיין צוצוגרייטן צום יום הדין, און מען זאל ארויסבאקומען די געוואלדיגע הארות מיט די אורות וואס דער אייבערשטער שיקט אראפ אין די הייליגע טעג, און דאס זאל אונז באגלייטן. אויפן גאנצן יאהר און אויפן גאנצן לעבן, און נאכדעם ווען מען קומט אויף יענע וועלט אויכעט, ווי מער מען האט אויפגעפלאקערט ביי די הייליגע ימים טובים, אלץ מער פלאקערט מען אויף יענע וועלט פארן אייבערשטן, ווייל דאס אלעס וואס קומט אראפ הארות איז נאר מעין וואס דו גייסט האבן אויף יענע וועלט, ומה רב טובך אשר צפנת ליראיך, יעצט האטס מיר אלע. א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, און ס'זאל קומען א פרייליכער און א לעכטיגער ראש השנה, יום כיפור און סוכות, און מען זאל שוין זוכה זיין בבנין הבית השלישי מיט משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.